טייערע ברידער, אונז לערנען אונז פרשת קרח אזוי ווי יעדע יאר, פון די מער עקסייטינג פרשות, א גאנצע דראמא, וואס וויל קרח? וואס וויל משה? וואס וויל אהרן? וואס ווילן דתן ואבירם? וואס ווילן צוויי הונדרעט און פופציג איש מקריבי הקטורת? וואס וויל דער אייבערשטער? דאס איז די בעיסיק סטראקטשער, בעיסיק קערעקטערס פון אונזער מעשה. יעדער איינער וויל עפעס, און נישט יעדער איינער ווייסט אז וואס ער וויל איז וואס ער דארף. די הבחנה, די ענדגילטיגע אמת פון אלעס, איז בוקר ויודע, י' קיי ו' קיי, את אשר לו. מ'דארף וויסן וואס דער אייבערשטער וויל, און רוב מאל ווייסט מען נישט, ביז דער אייבערשטער ווייזט את אשר לו, ביז אם בריאה יברא ה' און ס'האט נישט געהאלפן, ביז ס'וועט זיין נאכאמאל א מעשה מיט קטורת, ביז מ'וועט זען פרח מטה אהרן. ביז די אלע זאכן ווייסט מען נישט וואס דער אייבערשטער וויל. מיר זענען זייער צוגעוואוינט צו לערנען די פרשיות בתור א מעסעדזש וועגן וואס דער אייבערשטער וויל. אה, דער אייבערשטער וויל, אהרן זאל זיין דער כהן און נישט קרח, דער אייבערשטער וויל ס'זאל זיין כהנים, ס'זאל זיין לוויים, ס'זאל זיין ישראלים, זיין צוועלף שבטים יעדע איינער מיט זיין נשיא מיט זיין יעוד מיט זיין תפקיד זייער גוט אבער מען דארף לערנען די הוה אמינא מען פארשטייט נישט די קשיא אונז זענען זייער צוגעוואוינט צו לערנען תורה תירוצים פאר די קשיות און דעמאלטס געפינט מען זיך ווי אונז זענען אונז היינט אז. אונז האבן אסאך קשיות און אונז ווייסן נישט די תירוצים זייערע, אבער וועגן דעם האט די תורה געשריבן מעשה'ס, יעדע מצוה כמעט, אסאך מצוות, בפרט אין ספר במדבר, קומט מיט א מעשה פאר דעם, עס זענען דא קשיות פאר די אלע תירוצים, אין א געוויסע זין, א גרויסע ארבעט וואס איך האב צו לערנען תורה. איז צו אויסגראבן וואס די קשיא איז וואס די תורה קומט פארענטפערן. ווען מען פארשטייט די קשיא קען מען דעמאלטס עפרישיעיטן וואס איז די תירוץ צו עס פארענטפערט די קשיא און וואו אונז האלטן אין אונזער אין אונזער מציאות אין אונזער ריאליטי אין אונזער לעבן אונז שטייען ביי די קשיא געווענליך. און אונז קענען זען א אריכות גדול אין פרשת קרח. און מען ווייסט נישט, מען ווייסט נישט, ויודע השם, דער אייבערשטער וועט מאכן וויסן, יא, וועט מודיע זיין, ביזדערווייל פעלט אונז די דעת, ביזדערווייל ווייסן אונז נישט, משה רבינו האט נישט געשריגן אויף קורח, קורח דו ווייסט, ער האט געהאט טענות אויף קורח, מען דארף מדייק זיין, די די טענות וואס משה רבינו און קורח דינגען זיך, איז צו משה איז זיך בעל גאווה, צו רב לכם, צו מען דארף בעטן, צו וואס, צו ס'איז לעגיטים דאס וואס קורח בעט, ובקשתם גם כהונה, און אזוי ווייטער צו זיין נועדים על השם, דאס איז אלץ וויכטיגע טענות, דאס איז אבער זייטיגע טענות צו די אמת'דיגע שאלה, צו די אמת'דיגע שאלה פון די פרשה, אויף דעם רעדט משה רבינו גארנישט, אויף דעם זאגט משה רבינו איך ווייס אויך נישט, דער אייבערשטער וועט וויסן, דער אייבערשטער וועט מודיע זיין, ויודע השם את אשר לו, און איך האב א וועג, ס'איז דא וועגן וויאזוי מען קען דאס אויסגעפונען. סאו. סאו לאמיר דאס אביסל אביסל מנתח זיין אביסל אויס אויסארבעטן אנדערע ווערטער זאגן וואס איז די שאלה וואס איז די שאלה דא באמת וואס איז די חקירה איין וועג פון זאגן די חקירה איז ווער דארף זיין די כהן ווער דארף זיין די מנהיג ווער דארף זיין די רבי ווער דארף טוהן העכערע מער חשוב'ע מער עליט עבודות ווער דארף זיין די איד וואס שטייט אין די זייט און הערט איין שאלה אנדערע וועג פון זאגן די זעלבע שאלה איז וואס דארף יעדער איינער טון? וואס איז די עבודה? וואס איז די דזשאב? וואס איז די וואס איז די גוטע לעבן? וואס איז גוט פאר יעדער איינער צו טון? פאר א מענטש פערזענליך? באופן הכי כללי קען מען זאגן זייער גוט יעדער איינער זאל זיין גוט. מ'דארף מקיים זיין תורה און מצוות. דאס איז דאס העלפט נישט קיין סאך. א איד דארף וויסן, א מענטש דארף וויסן, א מענטש וויל וויסן, וואס דארף ער טון? מה יעשה אדם? וחי בו, יא, וואס וועט ער טון צו זיין לעבן? און ס'איז דא זייער אסאך זאכן וואס מען קען טון, מען קוקט ארום אין די וועלט, אין חדר גייט מען, קינדער זאגט, וואט דו יו וואנט טו בי ווען יו גראו אפ? דו ווילסט, קוק ס'איז דא אזויפיל דזשאבס, ס'איז דא א ליסט פון תפקידים. קענסט טון איינער פון די? דו קענסט טון איינער פון די? איך ווייס נישט, אבער עס איז דא זייער אסאך, זייער אסאך אנדערע דזשאבס, זייער אסאך אנדערע תפקידים וואס זענען דא, עס איז דא א כהן, עס איז דא א מלך, עס איז דא א לוי, עס איז דא א ישראל, עס איז דא, אין די כהנים איז דא פארשידענע דזשאבס, אין די לווים איז דא פארשידענע דזשאבס, אין די ישראלים איז דא פארשידענע דזשאבס, אין די וועלט איז דא פארשידענע דזשאבס, ער קען זיין א כולל יונגערמאן, ער קען זיין א ארבעטער, ער קען וועלכע ארבעט קען ער טון,

און ס'איז דא א געוויסע היירארקי צווישן די זאכן, יא, ס'איז דא געוויסע זאכן וואס הייסן מער חשוב, ס'איז דא געוויסע זאכן וואס הייסן ווייניגער חשוב, יא, דער כהן גדול כאילו ער איז די חשובסטע דזשאב, דער צווייטע ווייניגער חשוב, פארשטייט איר? עס איז דא יעצט, אבער איז דא אזא יצר הרע, ער קען זאגן, איך וויל טון די חשובסטע זאך וואס איך קען טון. א ס'איז א סברה, שכל הישר, אויב ס'איז דא אזא היירארקי, קודם דארף מען וויסן אויב ס'איז טאקע דא אזא היירארקי, אויב ס'איז טאקע דא אזעלכע מדריגות, איז דאס בכלל ריכטיג? אפשר איז עס אפשר איז אלעס גלייך? אפשר איז קרח גערעכט? כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, אלע זענען גלייך פאר גאט, יעדער איינער טוט וואס ער האט צו טון, וועיט, אויב אזוי, פרעגט זיך א קשיא, אויב כל העדה כולם קדושים פארוואס ווילסטו זיין דער כהן גדול? פארוואס ווילסטו זיין דער כהן? יעדער איינער איז גלייך, איז דאך זייער גוט, זיין טענה איז דאך אליינס. אין א געוויסע זין זיי וואס ער וויל. אויב אזוי הייבט זיך אן די קשיא, אבער אן אנדערע וועג ס'הייבט זיך אן א קשיא, מען דארף וויסן ווי דארף איך שטיין, ס'דא א ליין, דער אייבערשטער איז גלייך ביי יעדעם, ס'דא א לאנגע ליין, א ווערטיקל, האריזאנטל ליין כאילו יא, יעדע איינע גלייך צו גאט, איך ווייס נאך נישט ווי זיך צו שטעלן, זאל איך זיך שטעלן ביי די, ס'איז א פאקטיש אנדערע זאך, זאל איך זיך שטעלן ביי די כהן, זאל איך זיך שטעלן ביי די לוי, זאל איך זיך שטעלן ביי די ישראל. דאס איז אן איין וויכטיגע שאלה וואס מען דארף וויסן די תשובה, ס'איז נישט קיין גרינגע זאך. דאס וואס אונז מיינען אז ס'איז דא א ווערטיקל ליין, ס'איז דא א הייערקי, ס'איז דא, נישט אלע דזשאבס זענען אייניג, נישט אלע וועגן פון לעבן, נישט אלע תפקידים וואס מען קען זיך נעמען אין לעבן זענען אייניג, מאכט מענטשן לכאורה גרינגער צו טרעפן די תירוץ, ווייל ער מיינט אקעי, ס'איז פשוט אז איך וויל זיין העכער, ס'איז בעסער. ווי העכער איז בעסער, דאס מיינט איך העכער, איז בעסער, איך וויל די בעסטע, איך קען נישט, אקעי, מ'דארף זען אויב איך קען, מענטש קען מאכן זיך א כלל איך וויל טון די גרעסטע זאך וואס איך קען טון, ס'דא אסאך דזשאבס, דער ראש ישיבה איז איין דזשאב, דער רבי איז נאך א דזשאב, דער גביר איז נאך א דזשאב, דער איך ווייס דער קעפטן פון די שיף איז נאך א דזשאב, איך וויל זיין דער קעפטן, ס'דא אסאך דזשאבס, איך וויל פראבירן, ס'דא א גאנצע. דאס מאכט לכאורה גרינגער די סערטש, און יעדע איינער האט אזא נאטירליכע גאווה, א נאטירליכע ס'איז נישט קיין גאווה, גאווה איז ס'סאונדט שלעכט, ער וויל דאך טון די בעסטע וואס ער קען, איז זייער פשוט איך וועל טון די בעסטע וואס איך קען. פראבלעם איז, דאס איז א טענה וואס מען קען האבן, פראבלעם מיט דעם טענה איז, אז עס ארבעט נישט. פארוואס ארבעט עס נישט? ווייל קען זיין ס'איז אמת אז יעדער איינער דארף טון די בעסטע וואס ער קען, אבער דא מישט זיך אריין, דא מישט זיך אריין א פערסענעל אישו. אין אנדערע ווערטער, משה רבינו זאגט פאר קרח, אז דו מיינסט אז דו האסט א גרינגע א גרינגע שאלה, די שאלה איז פשוט, וואס זאל איך זיין? איך וויל זיין די בעסטע, און משה לאזט נישט, אקעי, האט מען זיך געשלאגן מיט משה, ער האט זיך גענומען די בעסטע דזשאב פאר זיך, איך וויל אויך די בעסטע דזשאב. קומט משה און זיין עיקר טענות, טענה'ריי פון די משה און קורח איז, אז דו האסט דאך געמאכט צו גרינג די שאלה, ס'איז איך פארשטיי זייער גוט וואס דו זאגסט, ס'איז דא זייער אסאך אנדערע דזשאבס, אלע זענען גוט, אייבערשטער האט אלע ליב אייניג, אלע זענען אייניג וויכטיג, אלע זענען אייניג וויכטיג. אבער ס'איז נישט קלאר אז ס'איז דא אזא אמת'דיג אזא הייערקי, אפשר איז אין א געוויסע זין דא, ס'איז נישט קלאר, און ס'איז זיכער נישט קלאר אז דאס וואס איך וויל זיין די בעסטע איז א גוטע ריזען צו טשוזן, בכלל נישט קלאר, בכלל נישט קלאר אז דאס איז א גוטע וועג, דאס איז א גוטע וועג פון פון מחליט זיין וואס צו טון, אויב אזוי. האסט נישט אפילו איין דעי וועג, האסט געמיינט, דו האסט געמיינט ס'דא אסאך דזשאבס, און ס'איז גאנץ גרינג צו דיסיידן וועלכע איך וויל עטליעסט, וועלכע איך וועל באקומען איז נאך א שאלה, אבער עטליעסט וועלכע איך וויל איז גרינג צו דיסיידן, איך וויל די בעסטע. זאגט משה רבינו, מאכסט דיך נאריש, ס'פעלט דיך עפעס? ס'דאך גוט, אייבערשט די רב לכם בני לוי, ס'איז זייער גוט, די קליינע דזשאב וואס מ'האט דיך געגעבן איז אויך גאנץ גרויס, הייבט זיך שוין די גאנצע זאך, ס'דא גרעסערע, קלענערע, ס'נישטא קיין גרעסערע און קלענערע. אויב אזוי שטעלט זיך ערשט די קשיא, און וועלכע זאל איך נעמען? נישט א גאנץ אנדערע לעוועל קשיא. לאמיר זיין קלאר אז די מחלוקת פון משה מיט קורח, נישט פון קורח און משה מיט דער אייבערשטער, דאס איז די אמת'דיגע שאלה, די מחלוקת פון משה מיט קורח איז ווי גרינג ס'איז די שאלה. אונז מיינען אסאך מאל, אונז מיינען אסאך מאל אז די שאלה איז גרינג, ס'איז פשוט איך וויל די גרעסטע, אמאל קען איך אמאל קען איך נישט. קא משמע לן. שאלה איז אסאך גרעסער, איך האב נישט אפילו די הדרכה, איך האב נישט אפילו די סיין פאוסטס, די וועג זאל מיך זאגן וואס איך דארף זיין, ווייל ס'איז אויך נישט מוכרח. מצד שני, דאס דארף מען דארף מען דערהערן, אונז זענען זייער צוגעוואוינט, אונז זענען מלא אונז זענען מלא מלא ספיקות, חיי אדם בעולם הזה, מלא ספיקות, אונז זענען זייער צוגעוואוינט, צו האבן זאכן וואס גיידן אונז, וואס פירן אונז דורך די ספיקות. די זאכן זענען געווענליך יצר הרע'ס, יא, נארישקייטן, בייעסעס. און ס'איז זייער שווער פאר א מענטש, זאג פאר א מענטש לאז אפ אלע דיינע בייעסעס, זאגט ער, נו וואס זאל איך, וואס זאל איך דעמאלטס? וואס זאל איך טון? איך וועל דאך גארנישט טון. אפילו א מענטש וואס איז א צדיק'ל, ער איז זיך מתגבר על יצרו, ער פרובירט צו ממעט זיין זיינע בייעס, ער זאגט, איך וויל זיין דער גרעסטער, איך קען, איך האלט זיך פירן בענווה, איך וויל נישט איך האלט ווארטן אז מען זאל מיך געבן די רשות, אלע מינע אלע מינע אזעלכע זאכן, אבער למעשה איך די וואס פירט מיך איז די בייעס איז די די מידה די די נטי'. ווען מען זאגט פאר א מענטש אז דאס איז נישט גענוג, ס'איז נישט גענוג צו נישט כאפן אזוי גלייך די גרעסטע זאך וואס דו קענסט, מ'דארף דאך אמת'דיג וויסן וואס דו זאלסט טון, און ס'איז בכלל נישט ריכטיג די נטי' וואס דו האסט וואס זאגט דו וויל זיין די גרעסטע, ס'איז אפילו אפשר לאמיר זאגן אז עס איז גוט, אבער ווער זאגט אז דאס וואס שטייט אויפן צעטל איז די גרעסטע? ס'איז בכלל נישט קלאר דרך אגב, מען דארף וויסן אז דאס. אויך אין די תורה איז דא אזא זאך, ס'איז דא ס'איז דא, אזוי ווי ער האט געזאגט אז ווען מ'קו קומט אין הימל איז עליונים למע ותחתונים למטה, ס'איז א דבר פלא, מ'קוקט אין תנך למשל יא אין די פסוקים אין היסטאריע, די מענטשן וואס אונז ווייסן פון זיי, אויך אין קארענט איווענטס אין היינטיגע צייטן, די מענטשן וואס אונז ווייסן פון זיי זענען לאו דווקא די וואס זענען די אפילו די מערסטע פאוערפול, ס'איז דא געוויסע מענטשן וואס זענען מפורסם יא, סעלעבריטיס, מ'טראכט אריין וועסטו זען, זיי זענען נישט די מערסטע וויכטיגע מענטשן אין די וועלט. מענטשן זענען זייער צומישט היינטיגע צייטן. יעדער איינער וויל זיין פעימאס. פארוואס וויל ער זיין פעימאס? נאך נאר מ'דארף וויסן אז יעדע רצון וואס א מ' האט איז א עס קומט פון א אמת'דיגע פלאץ מיר זענען נאר צומישט. ווייל מענ יעדער איינער וויל זיין די בעסטע וואס איז שייך. יעצט וויאזוי ווייסטו בכלל וואס איז די בעסטע? א מענטש האט דאך נישט קיין מעסטער וויאזוי צו מעסטן וואס איז די בעסטע. יעצט שטעלט ער זיך פאר אז דער וואס איז אין די צייטונג כסדר ער איז די בעסטע. קרח שטעלט זיך פאר למשל. משה איז אין די צייטונג. נישט נאר איז אין די צייטונג ער איז אין די תורה הקדושה אליינס. רעדט כסדר פון משה, מסתמא דאס איז די בעסטע זאך, ס'איז דאך אזוי קלאר, ס'איז פעימאס, משה איז זייער פעימאס, די מאוסט פעימאס איד איז משה. איז אוודאי ער, דאס איז די בעסטע זאך, ער וויל פרובירן, עס וועט אים נישט געלונגען, מ'קען אים זאגן ער זאל זיך מתגבר זיין אויף זיין תאווה, אבער עס איז דאס איז וואס עס גייט אים. למעשה, ס'איז בכלל נישט ריכטיג, ס'איז בכלל נישט קלאר אז ס'איז אזוי, קען זיין אז. ס'דא געוויסע, ס'הייסט ס'קען זיין אז ס'דא א געוויסע תפקיד פון זיין דער מפרסם, למשל איז דא אמאל, כ'ווייס דער דער רבי כאילו, ער איז די די וואס מ'זעט ביי די בילדער, ער חתמ'עט די קול קורא'ס, ער פירט כאילו די פרעזענט, ער פירט כאילו די וועלט, אבער למעשה ער איז נישט מחליט גארנישט אליינס, ער האט עפעס אן עדווייזער, עפעס א איינער וואס א גבאי ערגעץ, וואס ער פירט באמת. ס'איז א פלא, דער וואס האט די יצר הרע צו זיין שטארק, יא וואס, א מענטש האט א יצר הרע, ער וויל זיין די בעסטע, ער וויל זיין די מערסטע מפרסם. וויל האבן די מערסטע פאוער. בכלל נישט קלאר אז דער וואס וויל האבן די מערסטע פאוער דארף טרייען צו זיין מפורסם. קען זיין אז דו דארפסט טרייען צו זיין די גבאי. די גבאי איז דאך דער וואס פירט די רבי. נישט לאו דווקא די גבאי, די יועץ. ס'דא א מלך, א מלך, יעדער מלך האט א יועץ, א חכם וואס ער זאגט אים די סטראטעדזשי וואס ער זאל טון. און רוב מענטשן ווילן זיין די מלך. פארוואס? ווייל דער מלך, די יועץ דארף מען נישט וויסן זיין נאמען. שטייט נישט אפשר אמאל ווייסט מען יא אמאל ווייסט מען נישט. נישט ער איז נישט מפורסם. אבער ס'איז נישט קלאר אז ער איז נישט גרעסער פון דעם מלך אליבא דאמת. אליבא דאמת אפילו פון מצד עולם הזה, אפילו מצד איך רעד נישט פון שכר, פון וואס איז עכט וויכטיג, אפילו אין די פשוט'ע זאך וואס זיי זאגן, ווער פירט מער, ווער האט מער פאוער, ווער ווער איז שטערקער, ס'קען זיין אז די יועץ איז שטערקער, ווייל ער זאגט פאר די מלך וואס צו טון. איי פארוואס ווייסט מען נישט זיין נאמען? ווייל ס'איז נישט זיין דזשאב מ'זאל וויסן זיין נאמען. זיין, דער מלך, א חלק פון זיין דזשאב איז צו זיין דעם וואס מ'מאכט פיקטשערס פון. דאס איז זיין דזשאב. אדער די סעלעבריטי, דאס איז אזא מקצוע, ס'דא געוויסע מקצועות, געוויסע תחומי התעסקות אין אנשים, וואס די זיי ארבעטן דורך זיין פעימאס, איינער איז א רבי, איינער איז א משפיע, איינער איז א א ספארטס שפילער, איך ווייס וואס, איינער איז א א טעלעוויזשען סטאר, איינער איז די ער שפילט מאוויס, זיין דזשאב איז מ'זאל וויסן פון אים, פאר דעם די סארט מענטשן זענען זייער סענסיטיוו, אז מ'לאכט אויף זיי, אז מ'מאכט אז מ'רעדט אויף זיי. ווייל זייער גאנצע דזשאב איז מ'זאל נישט רעדן אויף מ'זאל רעדן וועגן זיי גוט דאס איז זייער זיין דזשאב אבער א געוויסע תפקיד נישט מוכרח אז אפילו מבחינת עולם הזה איז דאס איז די וויכטיגסטע זאך ס'דא גאנצע איך ווייס דער וואס פירט די עלעקטריק קאמפאני דער אינדזשעניר וואס מאכט די עלעקטריק זאל ארבעטן איז אסאך וויכטיגער אסאך אין אסאך וועגן ווי דער וואס שפילט בעיסבאל און געווינט די געים פארוואס ווייסט מען נישט אפילו זיין נאמען? שא די וועלט איז נישט פעיר ווייל דאס איז נישט זיין זשאב, זיין זשאב איז פארקערט אז ער זאל זיין אנאנימעס, מען זאל נישט וויסן ווער ער איז אבער ער זאל פירן אפילו ער מאכט אפילו מער געלט אפילו, יא, אפילו די מענטשן וואס אונז ווייסן אז זיי מאכן אסאך געלט, ס'איז דאס וואס זיי מאכן געלט האט עפעס צו טון מיט זיי זיין פובליק פיגורס רופט מען עס, יא ער איז די CEO פון א קאמפאני, חלק זיין זשאב איז תכלית טון, א חלק פון זיין זשאב איז צו זיין דער וואס רעפרעזענטירט די קאמפאני אין די פובליק, אין די פובליק מיינד, אין די פובליק אימעדזש, מיט דעם פירט ער, א גרויסע חלק פון וואס ער טוט איז דאס. עס קען זיין א צווייטע און אפילו א וויכטיגערע קאמפאני אדער אפילו וויכטיגער פון די סי אי או וואס ער טוט פראקטיש ער הלכה למעשה און ווען נישט אים וואלט די סי אי או גארנישט אבער מען ווייסט נישט פון אים איז און באמת דארף מען וועלן זיין אים דאס וואס איך וויל אנקומען און עס קען זיין ער האט אפילו מער געלט ער מאכט אפילו מער געלט אויכעט איז איז דאס וואס אונז זענען זייער צוגעוואוינט זיך צו רעלייען אויף געוויסע גייד פאוסט קוקט אין צייטונג קוקט אין חומש איך זאג צייטונג קוקט אין חומש דארט שטייט משה איך וויל זיין משה ס'איז נישט קלאר אז דו דארפסט וועלן זיין משה. אין הימל, כביכול מצד האמת, קען זיין עליונים למעלה, עס קען זיין אז משה רבינו איז גאר א קליינע קערעקטער אין עולם האמת, פאר ווער ס'איז אמת'דיג וויכטיג, ס'קען זיין עפעס א פשוט'ע איד וואס אונז ווייסן נישט זיין נאמען ווייל ס'איז נישט אזוי נישט וויכטיג ווייל נישט אפילו פון די נשיאים, נישט פון גארנישט, עפעס א פשוט'ע איד וואס ער איז אחראי אסאך מער, ער האט אסאך וויכטיגערע דזשאב, נאר זיין דזשאב איז נישט צו זיין מפורסם, ס'דא מענטשן וואס זייער דזשאב איז צו זיין צדיקים מפורסמים, ס'דא מענטשן וואס זייער דזשאב איז צו זיין צדיקים נסתרים, צו זיין מענטשן וואס טוען בסתר, ס'איז פונקט אזא דזשאב.

ס'איז אביסל ריאליטי. פון אונזער וועג און זאגן אז שטייט אין פסוק הביטו אל אברהם אביכם, פרובירט צו זיין אזוי ווי אברהם אבינו, מ'קוקט אברהם אבינו האט געמאכט א מהפכה, ער איז געגאנגען לך לך האט ער געטון. אלעס זייער אמת, די ווער ס'טוט די סארט זאכן וועט ער זיין אזוי ווי אברהם אבינו. אבער רוב מענטשן קענען זיין אזוי ווי אברהם אבינו, נישט זיי קענען, זיי דארפן, זיי ווילן, ס'איז גוט פאר זיי. פארוואס? אברהם אבינו געטון זאכן וואס מאכן אים פעימעס, די סארט זאכן, אבער ס'דא טויזענטע מענטשן וואס האבן געהאט זייער וויכטיגע דזשאבס, ווען נישט זיי, וואלט מען נישט געהערט היינט פון אברהם אבינו, ווען נישט זיי, וואלט די וועלט נישט געארבעט, וואלט די תורה נישט געארבעט, וואלט געטליכקייט נישט געארבעט, און קיינער ווייסט נישט אזא נאמען, ער איז בכלל אינגאנצן אנאנימעס, ס'שטייט נישט אין די תורה, ס'שטייט נישט קיין שום מדרש, ס'שטייט נישט קיין שום ספר, ס'שטייט נערגעץ נישט. ווייל ס'איז נישט זיין זיין דזשאב ס'זאל שטיין, ס'איז א חלק פון די דזשאב אז אברהם אבינו'ס דזשאב איז ס'זאל שטיין, און אנדערע מענטש'נס דזשאב איז נישט אז ס'זאל שטיין. איז וואס גיי איך טון יעצט? פרעגט זיך די קשיא, אויב אזוי, איך האב דאך נישט קיין שום ממש, איך האב דאך נישט קיין שום גייד פאוסט, איך האב נישט קיין שום קיין שום הדרכה, איך האב נישט קיין שום, איך האב נישט קיין תורה, איך האב נישט ווער זאל מיר זאגן וואס איך זאל זיין, וואס איך זאל טון, סאו וואס זאגסטו? וואס זאגסטו נישט אברהם נישט יצחק נישט משה דאס איז סתם די פעימאס קערעקטערס נישט די גייער איך מיט גיי מסתמא נישט זיין פעימאס רוב מענטשן אויף די אמת רוב מענטשן'ס דזשאב איז נישט צו זיין פעימאס ס'קען דאך אזוי ארבעטן יא רוב מענטשן אונז פרובירן צו זאגן יעדער איינער איז חשוב כאילו יעדער איינער איז פעימאס שטות ס'איז דאך בהגדרה נישט מעגליך די ווארט איז דא איינער וואס ער איז פעימאס ער איז בראש און א צווייטער וואס איז נישט דאס איז דאך די דזשאב ביידע האבן א דזשאב דא יא ביידע פירן די וועלט. איז איז אבער וואס גיי איך טון? און די דזשאב פון די פעימעס איז טאקע אז מ'זאל קוקן אויף אים, מ'זאל אים נאכמאכן אין א געוויסע זין, אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו, דאס איז זיין דזשאב אויך, אבער ס'דא א געוויסע פראבלעם, אז איך קען דאך נישט זיין אזוי ווי אים, סאו אין א געוויסע זין, דער רבי וואס יעדער איינער קוקט אויף, אברהם, משה, דוד, נישט קיין חילוק, כמעט כמעט ביי דעפינישן קען מען זיך נישט לערנען פון זיי ווייל זיי זענען דוד ער איז א רבי האט א געוויסע גאנצע תפקיד וואס איז בתור זיין רבי אין הכי נמי אויב איינער איז א גוטע רבי ווייזט ער געוויסע זאכן וואס מען קען זיך מען קען זיך לערנען ער ווייזט נישט די זאכן וואס מען קען זיך נישט לערנען דאס איז די סודות און סודות התורה סודות ההנהגה סודות המלוכה דאס קען מען זיך נישט לערנען דאס ווייזט ער נישט בסדר נאך אלץ דארף מען פארשטיין איז דא דא א גרויסע א גרויס פראבלעם לכאורה לכאורה איז א גרויס פראבלעם לכאורה איז א קשיא נפלאה ווייל די סוד איז דא דא א גרויסע סוד משה רבינו האט געזאגט א גרויסע סוד בוקר ויודע ה' את אשר לו קודם כל גיי שלאפן א גאנצע נאכט און קרח איז נישט געגאנגען שלאפן שטייט אין רש"י איז א פראבלעם אין אנדערע ווערטער אונז האבן זייער מורא פון אפלאזן אונזערע ארגאנים, אונזערע ענקערס, די זאכן, און די יצר הרע, ס'איז אסאך מאל פון דעם ריזן פארוואס אונז זענען סטאק מיט אונזערע יצר הרע'ס, וואס אונז ווייסן אז זיי זענען שלעכט, אונז ווייסן אז זיי זענען מיסלידינג, אונז ווייסן אז זיי זענען בייעסעס, אונז זענען סטאק מיט זיי, ווייל אונז גלייבן נישט, אונז ווייסן נישט וויאזוי אונז גייען קענען לעבן אן זיי. אפילו מ'איז זיך מתגבר, איך מיין, איך. קען זיך. און מ'איז זייער צופרידן, מ'איז זייער צופרידן מיט די לעבן, אז מ'איז נכשל און מ'איז זיך מתגבר, יעדער איינער לפי, לפי זיין שטות, און ס'גייט, איך בין קאמפארטעבל. שטעל דיך, כ'וועל אויפשטיין איין טאג, כ'האב בכלל נישט אן מיט די נסיון פון עסן צופיל, און פון ווערן גראב, און נאכדעם מאכן א דייעט, די גאנצע זאך וועט אוועקגיין. כ'על זיך פילן אנקאמפארטעבל, אסאך מאל גייט עס אוועק, און איך לויף עס ווייטער נאך, אזוי ווי פרעה וואס לויפט נאך די אידן נאכדעם וואס זיי זענען ארויסגעלאפן, שוין פטור געווארן, איינס ס'איז געווען יום כיפור, אלע מוטשען זיך יא, וויאזוי קען זיין, ס'איז געווען יום כיפור און און ס'איז געווען גוט, און נאכדעם מאכט, פרעסט מען די זעלבע פרעסעס, האט יום כיפור, וואס איז פשט? מ'קען זען, מ'פילט זיך צוריק אינדערהיים, אה, איך ווייס, איך בין א פרעסער, אקעי, איך פיל זיך שלעכט, איך טו גוט, אה, ס'איז אלעס גוט. אבער עס איז נישט נישט ווייל די ביסט אוועק געגאנגען ס'ביסט טאקע אוועק געגאנגען יום כיפור ביסטו נישט געווען שייך צו די גאנצע זאך טאקע נישט געווען נאר די ווייסט נישט ווי אזוי מען קען לעבן אזוי פאר מער ווי א פאר מער ווי א טאג און ס'זעט דיך אויס מורא'דיג אוממעגליך כ'מיין וואס וואס וועט מיך פירן אקעי יעצט כ'ווייס איך וויל עסן נאכדעם וויל איך נישט ס'גייט ס'איז שוין אומקאמפארטעבל דאס איז מיין קאמפארט זאון און די ווייסט טאקע כ'וועל נישט טאקע וויסן וואס צו טון און משה רבינו וויל אונז אויסלערנען משה רבינו וויל אונז אויסלערנען אז דעמאלט וועסטו ערשט וויסן וואס צו טון, און עס איז בדוק ומנוסה וויפיל א מענטש איז מצליח צו טון אזא זאך, בכלל נישט ריכטיג, ס'איז פונקט פארקערט, די אלע יצרים, די אלע בייעסעס, מיט די מלחמות מיט זיי, מיט די גאנצע זאך, זיי מאכן אונז נאר צומישט, זיי זאגן אונז נישט עכט וואס צו טון. אויב איינער איז מצליח, אויב איינער זאגט, נא, לאז מיך אפ פון די אלע זאכן, כ'וויל נישט זיין נישט גרויס נישט קליין, נישט דאס נישט יענץ, כ'וויל פלעין וואס איז ריכטיג, וואס איז פונקט ריכטיג. מ'האט גערעדט פורים וועגן דעם, מ'דארף זיך נישט פארשטעלן ווי איינער וואס איז א גרעסערע צדיק נישט ווי א קלענערע צדיק, פונקט אזוי ווי מ'איז, דעמאלטס לעבט ער גוט, דעמאלטס לעבט ער במנוחה. דעמאלטס איז ער דער מי יעלה בהר ה' מי יקום במקום קדשו נקי כפים ובר לבב לא נשא לשווא נפשי ולא נשבע למרמה איינער וואס ער איז א נקי כפים ובר לבב נישט צו די רעכטע זייט נישט צו די לינקע זייט נישט נוטה לימין נישט נוטה לשמאל ער זאגט נישט קיין ליגן ער פרובירט נישט צו זיין עפעס ער פרובירט נישט גארנישט. ס'האט נישט קיין ווערטער, איך קען, מ'קען עס כמעט מתאר זיין בדרך השלילה, אזוי ווי גאט, בידיעת השלילה, ס'איז נישט קיין איינע פון די זאכן, וואס איז עס יא? ס'איז רייט טו בוקר ויודע השם, שטייט אויף אין די פרי און ער ווייסט וואס ער דארף צו טון, ממש אזוי. וויאזוי ווייסט ער? פון די תורה, פון הלכה, פון די וועג, פון די וועלט, פון די ריאליטי, ער ווייסט. און אויב עס איז אויב ער איז א מענטש וואס אויב עס איז א גרויסע זאך דארף ער טון א גרויסע זאך אויב עס איז א קליינע זאך איז א קליינע זאך ס'איז בכלל נישט ס'איז בכלל נישט דא די גאנצע קאמפליקעישן מ'דארף דאך געדענקען משה רבינו האט דא א פראבלעם ער טוט די גרעסטע זאך ער ווייסט אז ער טוט די גרעסטע זאך די מערסטע פעימאס זאך אין די וועלט וואס קען ער זאגן עס איז נישט דא קיין וועג צו ענטפערן פאר קרח די תירוץ איז איך טו נישט משה רבינו איך טו נישט די גרעסטע זאך איך טו איך שטיי אויף אינדערפרי און איך טו וואס איך האב צו טון דעטס אלל. איך נישט איך בין נישט משה איך בין נישט קורח איך בין נישט גרויס גארנישט קורח דו ווילסט זיך מצרף זיין צו מיין מהלך דאס איז מיין מהלך מען שטייט אויף אין דער פרי און מען טוט וואס מען האט צו טון זהו כאילו זייער פשוט כאילו ממש קבלת עול כביכול יעדער איינער טוט וואס ער האט צו טון וויאזוי ווייסט ער וואס ער האט צו טון איין דורך נישט פרובירן צו זיין גרויס נישט פרובירן צו זיין קליין געפינט ער אויס וואס ער האט צו טון. דאס איז די זוהר הקדוש אונז לערנען זוהר הקדוש דאס די זוהר הקדוש זאגט אז די חטא פון קורח ס'א לשון, לשון פון א מדרש און אנדערע זאך ויקח קורח דאס שטייט אין מדרש דא אויך מיין איך לקח מה שאינו שלו

און דארפסט וויסן וואס איז דיינס. און די חטא פון קורח, דא אסאך פירושים וואס די חטא איז, די חטא פון קורח לפי פירוש הזוהר איז, א איד וואס האט געטון א עבודה וואס באלאנגט נישט פאר אים. נישט גרעסער נישט קלענער, נישט גאווה, נישט מחלוקת, נישט די אלע זאכן, דאס הייסט גאווה און מחלוקת און אלע זאכן, אבער די יסוד איז, ויקח קורח, ער האט גענומען עפעס וואס איז נישט געווען זיינס, ס'איז נישט געווען זיינס, ער האט נישט גענומען, ער האט אליינס געווען, איז קורח, קורח, געווען קורח, קורח האט גענומען, לקח מה שאינו שלו, דרדף בתר דלאו דיליה, יעדער איינער וואס לויפט נאך וואס איז נישט זיינס, נישט ער באקומט יענץ און נישט ער האט וואס איז זיינס, פשוט, מ'קען דאך, מ'קען דאך נאר טון וואס מ'דארף טון. דאס איז די עיקר עיקר פגם פון קורח און און די זוהר איז מאריך האט א הסבר פארוואס עס דא א ענין פון קורח עס דא א ענין פון לוי וואס איז גבורה עס דא א ענין פון כהן וואס איז חסד און מען דארף פארשטיין יעדע איינע זאך דאס שוין פרטים וואס נאכדעם אויב קורח וואלט דאס פארשטאנען אויב קורח וואלט נישט געזוכט וואס איז נישט זיין נישט געזוכט די גרעסטע זאך די גרעסטע מצוה געזוכט פלעין איז די שטייט אין די מעשה בתמימות וואס איז מיין מעשה דעמאלטס וואלט ער פארשטאנען און מען קען מסביר זיין פרעגסט א קשיא ווער ס'איז גרעסער קיינער ווייסט נישט וועלכער איז גרעסער די גאנצע זאך איז זייער נאריש און זיי זענען תורות אר"י הקדוש זאגט אין סוף וועט קרח זיין גרעסער ס'איז ווייטער גערעדט אין די נארישע גלות שפראך דער אריז"ל זאגט נישט אז קרח וועט זיין גרעסער אפשר זאגט ער יא אבער ס'איז א טעות אז מ'ליינט עס אזוי ער זאגט אז ווען משיח קומט ס'הייסט ווען ס'קומט קלארקייט בוקר ויודע הוי"ה את אשר לו

די אזוי ווי ס'איז. בוקר ויודע הוי"ה את אשר לו.